די ווארשעווער יידישע גנבים זכרונם לברכה. איך בין נישט קיין ליטעראטור פארשער בכלל און נישט קיין פאלקלאר פארשער בפרט, און ממילא אויך נישט קיין פארשער פון ווארשעווער יידישן גנבים פאלקלאר. די ווארשעווער יידישע גנבים זענען נישט געווען קיין אונטערוועלט, זיי זענען פארשטייט זיך אויך נישט געווען אן אויבערוועלט, זיי זענען געווען א וועלט פאר זיך

גנבים. שוין דער נאמען פון זייער באלאנגען צו אן אויסערגעזעצליכער פראפעסיע ווייזט אן דערויף. זיי זענען טאקע גנבים, אבער מיט א מאראלישער גרעניץ. זיי זענען גנבים, אבער נישט קיין גזלנים. זיי האבן זיך אביסל לויזער געמאכט דאס אכטע געבאט, אבער דאס זעקסטע געבאט היטן זיי מיט'ן גאנצן הארץ. זיי זענען, מיט איין ווארט, ייִדישע גזלנים. איידער איך האָב אָנגעהויבן שרײַבן דעם דאָזיקן מאמר, האָב איך אַ טראַכט געטאָן ווי אַזוי צו סימבאָליזירן מײַן סענטימענט צו די וואַרשעווער ייִדישע גנבֿים, און איך האָב מיר דערטראַכט, אַז צום בעסטן וועל איך עס טאָן, אַז איך וועל אין קעפּל פֿון דעם קאַפּיטל זכרונות צושרײַבן זכרונו-לברכה, זכרונם-לברכה.

אנגענומען געווען אין דער יידישער ווארשע, אז נאך א גניבה זאל מען קודם כל פירן א הארץ צו הארץ שמועס מיט די הערן גנבים. טאקע אזוי, הערן, פלעגט מען זיך ווענדן צו זיי דורך אנאנסן אין צייטונגען, נאר טאמער האט דער דרך נישט געפירט צו רעזולטאטן, האט מען בלית ברירה געמאלדן די גניבה דער שטאטישער פאליציי, נאר דאס האט שוין נישט קיין שייכות צו אונזערע ווארשעווער זכרונות. אפאר קורצינקע אנעקדאטן וועלן ווארזאגן אונזער סענטימענט צו די הערן ווארשעווער אידישע גנבים זכרונם לברכה. א מעשה מיט דער בארימטער דיכטערן און לערערין קאדיע מאלודאווסקי. אויסגעמאטערט פון א טאג ארבעט אין די אידישע שולן, קומט קאדיע אין איינעם א פארנאכט אהיים, א שטוב אין דער דזיקע גאס. זעט זי אז ביי איר טיר שטייט א מאנספּארשוין, וואס מייסטרעוועט עפעס ארום דעם שלאס ביי איר טיר. לויפט זי צו, און ביים ערשטן קוק דערקענט זי אז דאס איז א גנב. קאדזי פארלירט זיך נישט און הייבט אן צו זידלען דעם נישט דערגאנגענעם הער גנב. איר אזוינער און אזעלכער, שוין נישט געהאט וועמען צו בא'גנב'ענען אויף דער דזשיקע גאס, ווי נאר די ארעמע אידישע לערערין קאדזי מאלאדאווסקי, שעמען מעגט איר זיך אין טיפן האלז אריין. דער גנב האט ממש נישט געהאט וואו אהינצוטאן די אויגן פאר בושה, געדרייט זיך אהין און געדרייט זיך אהער, און פלוצלונג אנטלאפן מיט א שעמעוודיגן אבער גענוג הויכן אויסגעשריי, שא! שא! הערט אויף צו שרייען! מ'עט עס גוט מאכן! און ער האט טאקע גוט געמאכט. אַז קאַדזי איז אויף צו מאָרגנס פֿאַר נאַכט צוגעקומען צו איר דירה, האָט זי בײַ דער טיר געטראָפֿן ליגן אַ פּעקל מיט מלבושים, אַ מאַנטל, אַ קלײד און אַ בלוזקע, אַ מתּנה פֿון דעם גנבֿ, צוליב גוט מאַכן די עװלה. אַן אַנדער מעשׂה. װײניקער סענטימענטאַל און מער רעאַליסטיש צו דער זאַך. דאָס האָט געמוזט זײַן אַרום דעם יאָר נײַנצן דרײַסיק.

יוסף הלל לעווי האט אין יענע צייט ארום נײַנצן דרײַסיק געוואוינט אין מינכען. מאכט זיך א מעשה אז צוויי טעג פאר זיין אפפארן צוריק אהיים האט מען ביי אים צוגעגנבעט דעם פאספארט און אביסל מזומנים. לויפט מען צום דעמאלטדיגן סעקרעטאר פון בארימטן ליטעראטן פאראיין טלאמאצקע דרײַצן, דאס מיינט טאקע צו מיר, דעם שרייבער פון דער מעשה.

די מעשה איז אזוי און אזוי, א גאסט פון מינכען איז בא'גנב'עט געווארן, א חבר שרייבער, און מען מוז אים העלפן, און העלף ברודער. ענטפערט מיר דער קאלעגע אזוי, דער ענין באלאנגט נישט צו מיר, איך דעק נאר די נאסע גניבות. פארבונדן מיט אלע אנדערע קלענערע פאפירענע גניבות איז דער חבר פלוני, דאס זענען די טרוקענע גניבות. נאר, אזוי ווי עס האנדלט זיך אין א חבר שרייבער, וועל איך זעהן וואס עס לאזט זיך טון. איך וועל צורופן דעם טרוקענעם גניבות פאכמאן, ער זאל זיך פארבינדן טעלעפאניש מיט וועמען מען דארף. גיבט מיר א האלבע שעה און עס וועט קלאר ווערן. אין א האלבע שעה ארום טעלעפאנירט צו מיר דער אויבערגנב פון די דאליניאזשעס, קעשענע פאכלייט. ער רעדט אן סענטימענטן און אן רציחה, פראפעסיאנעל. דער פאס פון אייער חבר לעווי איז דא ביי מיר, עס איז אן אוצר, א שטיק גאלד, און איך ווייס נישט וואס צו טון, גלייבט מיר אז איך ווייס נישט. דאס איז א פאס פון א פוילישן בירגער וואס וואוינט שטענדיג אין דייטשלאנד. מיט אזא פאס קען מען פארן אפילו יעדן טאג אהין און צוריק

טוט וואס איר ווילט, נאר אזוי ווי זיין פנים געפעלט אונז, און ער איז אויך א מאכער פון לידעלעך, קומט אריבער דא און דא, נישט ווייט פונ'ם ארט וואו איר געפינט זיך יעצט, קומט אריבער, אבער נאר איר אליין, און נעמט אייך דעם פאס, און אויף ווייטער, זאגט אן אייער חבר, היט זיך פאר גנבים בכלל און ווארשעווער בפרט, און אויף א גלעזל משקה ברענגט מיט וויפיל איר פארשטייט און קענט אליין, דער עיקר אין אמעריקאנער דאלארן. און דא האט דער אויבער-גנב פון די טרוקענע גניבות אן א ווארט מער, פארמאכט דעם טעלעפאן. דא האט זיך יוסף לעווי'ס אייביג אומעטיגע פּנים צעשמײכלט אױף אַ װײַל, אַזױ װי אַ בליץ פֿון דער זון, אַ מאָל דורך אַ שפּאַרונע, אין טונקעלע װאָלקנס, און אין זײַנע אױגן, טרערן, אין יעדן אױג אײן טרער, און ער האָט געזאָגט װי צו זיך אַלײן. ער איז פארט גערעכט געווען, מיין טאטע דער סופר. דער מענטש איז פארט נישט אזוי שלעכט ווי מען מיינט. און דאס איז דער סוף פון מיין מעשה וועגן די ווארשעווער אידישע גנבים זכרונם לברכה.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,